דזשואיש פובליק לייברערי אין מאנטריאל, טאלקינג בוקס, רעקארדעד מעי נײַנצן נײַנטי טרי. אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, רעדנדיקע ביכער, דערציילונגען, פון בוך די גאס פון בליענדע מאנדלען, פון מענדל מאן, געלייענט פון סידני ליפסי. דאס הויז צווישן דערנער. סאנטא האט לאנג גערעדט. איצט איז שוין אוודאי האלבע נאכט. דאס קליינע נאפט לעמפל צאנקט. די שאטנס שעלן זיך אפ פון די ווענט און נייגן זיך איבער איר בעט. דאס פלעמל גליטשט זיך אויף דער שטיינערנער פאדלאגע

דאָרטן װעלן זײ זיך אױסרוען אױף די כװאַלעס. די בערג זענען נאָענט, זײ הײבן זיך אױף צו די הימלען און לאָזן נאָך זיך שװאַרצע פֿלאַכן. באָריס האָט זיך אױפֿגעזעצט. סאַנטאַ רעדט עפּעס. ער דערקענט עס לױט די באַװעגונגען פֿון אירע ליפּן.

דורך דעם ברייטן מויל מיט די פולע ליפּן שלאָגט אַ וואַרעמקייט, אַזאַ פייכטע וואַרעמקייט, וואָס מאַכט האַסטיקער וויגן די שלייפן. איר פּנים איז בולט דאָס געמיש פון לעבן און טויט. האָט ער אַ טראַכט געטאָן. ער האַלט אין זיינע הענט צוויי פעדעם.

זיי מיידן זיך אויס און באגעגענען זיך אויף די געפערליכסטע בארג אראפהאנגן און אפגרינדן. איינמאל באווייזט זיך דער הירש מיט דער סאמעטנער פעל און בלאע אויגן, און פלוצלינג לויפט אן דער צווייטער הירש מיט די פלאקערדיגע הערנער און מיט די בלוט-פארלאפענע אויגן מיט דער ברענענדיגער פעל. און זי, סאנטא, וואס איז די בארג-קעניגן, און הערשערין פֿון דער דאָזיקער טרויעריקער נאַכט ליגט לעבן איהם אומבאַוועגלעך און פֿאַרלאָשן. ניין, זי איז נישט פֿאַרלאָשן. די שלייף-אָדערן איהרע זענען געשפּאַנט. זי איז פֿאַרטײַעט. זי לויערט אין איהר כלומרשטער אָנמאַכט אַזוי ווי די נאַכט-קאַץ צווישן די קאַקטוסן. באַלד וועט זי אַ שפּרונג טאָן. די פאלמע רוישט אזוי ווי מען וואלט געטראטן אויף פארטריקענטע צווייגן. זיי ברעכן זיך, שארכן, קנאקן, דווקא איצט אין רעגנדיגן ווינטער, אזא געסקריפּ פון טריקעניש, אזא קלאפעריי ווי פון טויטע ביינער. דאס זענען די אונטערשטע פאלמע בלעטער, די פארטריקענטע. מארגן וועט ער זיי אפשניידן. ער וועט לאזן די גרין צעשפרייטע פעכער בלעטער, זיי שארכן נישט אזוי אומהיימליך, די גרינע בלעטער זיי וויגן זיך מילד, און אפשר וויגט זיך גארנישט דער גארטן-טירל, נישט עס שארכן די פאלמע בלעטער, און די נייגנדיגע שאטנס איבער דעם בעט זענען נישט קיין שאטנס, דאס איז אלץ אויסדאכטעניש, ער איז אויך נישטא, דאס אלץ איז א חלום. ער האָט אַראָפּגעשטעלט די פֿיס אויף דעם דיל, די קעלט פֿון די שטיינער האָבן אים וואַך געמאַכט, אַ ציטער איז אים דורך פֿון די פֿינגערשפּיצן ביז די שלייפֿן. איצט הערט ער איר קול. די שאָטנס אַרום די אויגן אירע זענען גרעסער געוואָרן. זי האָט זיך פּאַמעלעך געעפֿנט. אַ ווינט איז דורכגעלאָפֿן אין צימער, דער ווינט איז געקומען פֿון דערנידער און צעוויגט דעם שווערן פֿאָרהאַנג בײַ דער טיר. אין דער זעלבער רגע האָט זיך אָפּגעריסן אַ לאָדן בײַם פֿענצטער און טױב אַ קלאַפּ געטאָן. דערנאָך האָט זיך עפּעס אַװעקגעקײַקלט, אַזױ װי אַ דונער, װאָס קומט פֿון װײַט, פֿון יענער זײַט בערג, און פֿאַרגײט פּאַמעלעך, ביז עס װערט אײנס מיטן עכאָ. און אַז דער עכאָ איז אױסגעגאַנגען, האָט אַ הונט אָנגעהױבן בילן. דו האסט עס געוואלט? דו! הערסטו דאס אלץ? זענען דיינע אויערן טויב? מען גייט! באלד וועט זיך די טיר צעפראלן, איך הער טריט! איצט האט באריס דערפילט ווי זיין גלייכגילט און פיינטשאפט וויגן זיך אויף צוויי שווערע וואגשאלן. סאנטא האט א צי געטאן די קאלדרע צו זיך און געקרייצט די הענט. די שאָטנס פֿון איר פּנים זענען צעריסן געװאָרן, די שװאַרצאַפּלען זענען נעלם געװאָרן, איצט האָט זי די אױגן פֿון אַ מירמלנעם קאָפּ, אירע ליפּן באַװעגן זיך. עפֿן נישט די טיר! רוף הילף! הערסטו דאָס געװײן פֿון אײנזאַמען הונט? ער שפּירט דעם אומגליק, װאָס דערנענטערט זיך, ער איז פֿילבאַרער װי דו! פארוואס האסטו מיך פארפירט אין דער ווילדעניש? הער זיך צו צו די טריט, זיי רינגלן מיך ארום, דער קרייז ווערט ענגער און ענגער, עס איז נישטא קיין אנטרינונג. אירע ליפן זענען פייכט, דאס אלץ וואס איז אפגענומען געווארן פון אירע אויגן, פון דעם טרויעריגן פארשאטנטן פנים איז ווי אוועקגעגעבן געווארן די ליפן. דאס נאפט-לעמפל לעשט זיך. די ווענט האבן שוין מער נישט קיין שאטנס. זיי האבן שוין אפגעשעלט אלע שאטנס פון זיך. איצט שטייען זיי גרויע נאקעטע. באריס! באר! שעפטשעט זי. מיין באר! דער מורמל דערוואכט. זי איז נאענט, אזוי נאענט ווי דער פחד פון דער טרויעריגער נאכט.

זי וועט נישט זעהן דאס פייער פון הימל, נישט דעם געלויף פון די זיגזאגישע בליצן איבער די אויפגעריסענע אפגרינדן, זי וועט נישט הערן דאס געקייקל פון דונערן, זי וועט נאר אפפילן דעם אטעם פון עפעס שווערס, ווארעמס, און דערנאך וועט קומען יענע מעכטיגע געזעטיגטע שטילקייט, די שטילקייט פון אויפגעאקערטער שווארצערד אנטקעגן די ליכט פון דער פולער לבנה. דאס איז נישט געוועזן באריס'ס אויסברוך פון ליבשאפט צו איר, דאס איז גיכער געגליכן געווען צו דער וויסטער תאווה פון ווינט ווען ער בוזשעוועט אין די פארהוילענע ביימער-קרוינען פון אומהיימליכע וועלדער. פארטאג, א לעצטער שאקאלן-געוויין.

פֿולע זאַפֿטיקע. בײַ נאַכט איז זײער אָפּשײַן געפֿאַלן אױף די װענט פֿון קלײנעם הײַזל. עס האָט אױסגעזען, װי טױזנט קעפּ װאָלטן אין מיט פֿון אַ טאַנץ פֿאַרגליװערט געװאָרן. איצט איז אַלץ מילד. אַפֿילו דאָס זאַמטװעגל איז אַזױ יום-טובֿדיק, אַזױ נײַ. דער װינט װאָס פֿאַרװײעט די נעכטיקע שפּורן. געבליבן זענען נאָר בײַ די ראַנדן דראָבנע פֿײגל-טריט, קױם מערקבאַרע, אַזױ װי נאָדל-שטעך אױף אַ ליכטיקן געװאַנט. דער פֿרימאָרגן-נעפּל האָט דאָרטן געלאָזן טױ-טראָפּנס, פֿינקלען זײ אין דעם פֿאַרטאָג. עס זעט אױס, װי עמעצער װאָלט אין דער נאַכט פֿאַרלאָרן אַ זילבערנעם האַלדזבאַנד. דאָס אַלטע קעמל-װעג איז פֿון בײדע זײַטן באַזעצט מיט קאַקטוס-צױם. איצט איז עס אפן פארן אנקומענדיקן טאג. אויף זיין זאמד וועט פארצייכנט ווערן מיט זאמד-הערוגליפן די געשיכטע פון א נייעם גאט-געשענקטן טאג, ביז עס וועט קומען די האלבע נאכט און מיט דעם אומרואיגן ווינט אלץ פארווישן. עמיצער גייט אויפן וועגל און רעדט ווי צו זיך אליין. דאס איז די שכנ'טע אסתר, זי האט שוין אויסגעמיטן דעם סיקאמאר בוים, דאס טירל וויגט זיך, א סימן אז זי שוין אין דעם הויף, איר קול איז אייליג, אומגעדולדיג. וואס שלאפט איר אזוי לאנג אין טאג אריין, הא, שכנ'טע, הא? איר הערט? א גוט מארגן אייך, איך בין א האלבע נאכט נישט געשלאפן. איר הערט? אוי וויי מיר נישט געשען! די טיר האט זיך האסטיג צעעפנט און סאנטע איז געבליבן שטיין, די צוריסענע שאטנס פון דער נאכט זענען נאך מער צעפיצלט געווארן אויף איר פנים. זי האט געקוקט אויף דער שכנ'טע ווי דורך א געדיכטע נעץ און געשוויגן. וואס איז מיט אייך? איר זענט קראנק, סאנטע? עפעס אזא געל פנים? אסתּר האָט פֿאַרלײגט בײדע הענט אױף די זײַטן, אירע קלײנע צונױפֿגעזעצטע אױגן האָבן געשפּיזלט, װי די קאַקטוס-שטעכערס. אײַך האַרט גאָרנישט? אָפּגעשלאָפֿן די נאַכט און גאָרנישט געהערט? אױ װײ, װי איך בין אײַך מקנא! אױ װײ מיר! נישט געשען? װאָס איז געשען, אסתּר? האָט באָריס געפֿרעגט. זי איז צוגעקומען נענטער מיט אַ פֿאַרטרױלעכן װיגנדיקן גאַנג. מען האט עטליכע מאל אויסגעשאסן, איך האב געמיינט אז ס'איז לעבן מיין פענסטער. דערנאך האב איך געהערט וויינען, א פרוי איז געווען. מיין ליאון האט געוואלט ארויסגיין א קוק טון. איך האב פארבראכן די הענט און געזאגט צו אים, שוין שטארב איך די רגע אויב דו וועסט אריבערגיין דער שוועל. דערנאך זענען מיר ביידע געשטאנען אין די נאכטהעמדער ביים פענסטערל און געזען שאטנס זענען געלאפן צו אייער שטוב. דערנאָך האָב איך געזען, װי אַ װײַסער זײַל האָט אַרומגעשפּאַצירט הין און צוריק. אירע אױגן זענען פּאַמעלעך גרעסער געװאָרן, זי האָט זיך געװיגט צום ריטעם פֿון דעם אינעװײניקסטן נאָך נישט אױסגעװײנטן געװײן. באָריס האָט געקוקט אױף בײדע פֿרױען. סאַנטאַ איז שלאַנק, דאָס פּנים לענגלעך. קאָנסט קײנמאָל נישט אַרײַנקוקן אין דעם פּנים, האָסט תּמיד דאָס געפֿיל, אַז אַ שלײער טײלט דיך אָפּ, אַזױ װי אַ נעפּל װאָלט זי פֿאַרהילט. און דאָס האָט אים דװקא געלאָקט. ער האָט יעדעס מאָל עפּעס אַנדערש געזען פֿון אונטער דעם נעפּל, און דערנאָך איז עס צערינען געװאָרן. ער האָט קײנמאָל נישט געדענקט איר פּנים, נאָר די שאָטנס האָט ער ביז װײטיק געקענט, די שאָטנס פֿון אירע אױגן, די אומרויִקע און פֿאַרטרערטע, װי עס. אסתּר איז קלײן, װיגנדיק, מיט קורצע הענט, באַװעגלעכע. פֿון איר גאַנצן געשטעל טראָגט זיך אַזאַ אױפֿגעבונדענע, נישט געצױמטע קראַפֿט, אַזױ װי פֿון אַ בעל-חי, װאָס האָט זיך שױן באַלד אינגאַנצן באַפֿרײַט פֿון צעריסענעם געשפּאַן. באָריסן דאַכט זיך, אַז די שכנטע אסתּר וועט אויסברעכן מיט עפּעס. ער ווייסט נישט, אויב דאָס וועט זיין אַ געלעכטער, וואָס מאַכט ציטערן די שלייפֿן, אָדער דאָס וועט זיין אַ כליפּעריי. סאַנטאַ איז אַ שווייגערן. זי איז פֿאַרשלאָסן. נאָר אין די נעכט רעדט זי. ס'איז דא זין אין אירע רייד, אפילו אין די אומזיניקע. זיי האבן אן אנהאלט. אייך איז גוט, איך בין מקנא, ס'איז אזוי שטיל ביי אייך. מיין ליאון איז שוין אוועק צו דער ארבעט, און ס'איז נישטא מיט וועמען א ווארט אויסצורעדן. אזא וויסטע נאכט צו אלע מיינע שונאים, עס ווילט זיך מיר שרייען. באָריס האָט זיך צוריקגעצויגן אין צימער אַרײַן, ער האָט מורא פֿאַרן נישט-געשריגענעם געשריי פֿון דער שכנטע אסתּר. די קאַץ, וואָס האָט די גאַנצע נאַכט געלויערט אין די קוסטעס, איז איצט צוגעקומען ביז צום שטיינערנעם פּלויט. זי טרויט זיך אַלץ נישט אַרײַנצוגיין אין הויף. שוין חדשים לאַנג, זי באַווײַזט זיך יעדן טאָג בײַם צוים, זי דערקענט נישט די אַלטע תּושבֿים,

איך וועל אויסברעכן אין א געוויין, טראכט באריס, או גאט, וואס איז מיט מיר? די קאץ לויערט, ביידע ווייבער קוקן זיך אן, עס האבן זיך באגעגנט שרעק מיט שרעק, שגעון מיט שגעון. עפעס וועט געשען, עפעס וועט געשען! ער דריקט די פויסטן, ער בייסט די ליפן, דאס געשריי לויפט אין אים ארום. אויפן קאקטוס צוים האט זיך אראפגעלאזט א גרויסער מיסער פויגל, ער פאטשט מיט די פליגל צווישן די שטעכערס, און אזוי נישט אוועקזעצנדיג זיך, שוועבנדיג איבער דער איבערגערייפטער רויטער קאקטוס פרוכט, פיקט ער אויף דאס אנגעפוילטע הייטל און שלעפט פון דארטן מיטן שנאבל דאס רויטע פלייש פון סאברעס. די קאץ אויגן האבן איצט א רויטן אפשיין. באריס האט זיך א ריס געטאן פון דער שוועל און געווארפן א שטיין. די קאץ איז אפגעשפרונגען מיט אימפעט, דער פויגל האט זיך אויפגעהויבן און איז נעלם געווארן. די שכנ'טע אסתר איז אויסגעבראכן אין א וויסטיג אומהיימליכן געלעכטער. זי האט געפאטשט איין האנט אן דער אנדערער און פארגאנגן זיך אין קייכן. דאס איז געווע א געלעכטער וואס האט געמאכט פרירן די געבליטן. ער קאָן מער נישט הערן דאָס געלעכטער אין דעם וויסטן קעמל-וועג. זאָל עס אויפֿהערן! באָריס שאַרט זיך בײַם צוים, ער איז שוין בײַם טירל. ער וועט אַוועק. אין שכנישן הויז וויינט אַ קינד. אסתּר איז מיט אַ מאָל שטיל געוואָרן. ער הערט איצט אירע אײַליקע טריט, זי לויפֿט לעבן אים פֿאַרבײַ. דאָס װײנט מײַן מײדעלע, און איך שטײ דאָ און לאַך, אױ, װײ איז מיר! ער גײט לענגױס דעם קאַקטוס-צױם און פֿאַרקערעװעט אױף רעכטס צו דער אַלטער ברונעם. װאָס טוט ער דאָ אין דעם פֿרימאָרגן? די טיפֿעניש פֿונעם ברונעם לאָקט אים. די שטײנער זענען פֿאַרװאַקסן מיט ברױנעם גליטשיקן מאָך, מיט װילדשװאַמען. גליטשיקע שטײנװענט, דאָס ליכט וואס פאלט אויף זיי קומט פון אונטן פון דעם קיילעכדיגן ברונעם אויג. ער בייגט זיך איין און וויל אריינשרייען אין דער טיפעניש אריין, אריינוויינען. זיין האנט שוועבט אין חלל און ער פארלירט דעם גלייכוואג. וואס איז מיט מיר? זיינע אויגן לאכן, ער וויל אויך לאכן מיטן מויל. עס קומט אבער ארויס אן אויסקרימעניש, ער זעט די קרומקייט אין ברונעם שפיגל אויף די שטיינער. סאַנטאַ האָט שוין געגרייט דעם פרישטיק. אַ בלייכער ליכטשטרייף שפּילט זיך אויף איר פּנים. ער וויל איר זאָגן גוטע מילדע רייד. ער קען דאָס אָבער נישט, נאָר זיינע ציטערדיקע פינגער באַרירן אירע הענט. באָריס איז נישט אַוועק דעם טאָג צו דער אַרבעט. אין געסל איז שטיל. דאָס פאַראַיאָריקע ווילדגראָז זילבערט זיך, די שפּיצן פֿון די פֿאַרטריקנטע מאַראַנצן-ביימער זענען באַדעקט מיט שנעקעס. אין די שפּאַלטן פֿון די קרישל-שטיינער טונקלט זיך דער טוי. בײַם אַלטן מעטשעט שטייען עטלעכע אייזלען. פֿון די ריצן אין די מעטשעט-ווענט שפּראָצן פֿרישע גראָזן. שטיין-וועגעלעך וויקלן זיך אַרום דעם מעטשעט און פֿירן צו בלינדע געל-ליימיקע ווענט. טויבע, צעקרימטע, איינגעפאלענע, מיט ארויסגעזעצטע בייכער, מיט קליינע שארף-בלויע טירלעך, מיט פענסטערלעך וואס האבן אמאל געהאט ראזע פארב. ווידער ווענט. זיי וויקלן זיך בארג ארויף, זיי קניען פאר די טוט-ביימער און רוען צעשאטענע אויף די פעלזן-שטיין. די ערד איז באדעקט מיט קורקאר, מיט א ברוין-ליימיג צעפאקטן שטיין, צווישן די וועלכע עס סטארטשן דערנער. ער איז אריין אין דעם לאַבירינט פון די ליים-געסלעך אין די הייף, אין די ליקלעך, און ס'איז אים אויסטערליש גוט געווען. אָט די פרעמדקייט, דער לאָקנדיקער פחד, דער ריח פון פוילעניש, פון פאַרלאָזנקייט, פון איינזאַמקייט, האָט אַזוי געפּאַסט צו די פאַרבן פון פאַרוויסטן, פאַרלאָזענעם אַראַבישן דאָרף. נאָך וואָס פּלאָנטער איך זיך אַרום אינעם דאָרף? ער האט געוואלט אוועק פון דאנען, איבערלאזן דאס הויז און גיין אין שטאט אריין. ער האט עס נישט איינמאל באשלאסן צוזאמען מיט סנתן, און דאך האט אים עפעס אפגעהאלטן. עס איז שוין פארביי דער דריטער חודש זינט ער איז געקומען אהער גלייך פון דער שיף. מען האט אים געהייסן אויסקלייבן זיך א וואוינונג, איז ער צוזאמען מיט סאנטען ארומגעגאנגען איבער די געסלעך, אריינגעקוקט אין הונדערטער הייף, און געבליבן אינעם זייטיקן זאַמד-געסל אינעם הויז צווישן די קאַקטוסן. דאָס איז געוועזן אַ נעפּלדיקן טאָג, נאָך דעם וואָס ס'איז אויסגעפֿאַלן דער יורה, סאַנטאַ איז געהאָנגען אויף זיין אָרעם, זיי זענען געגאַנגען איבער דעם פּוסטן דאָרף און צעפּראַלט שווערע טויערן. באָריסן האָט פֿאַרכאַפּט די רו פֿון פֿאַרלאָזנקייט, דאָ איז אַלץ אַזוי בראשותדיק, דאָ וועל איך קענען מאָלן, איך וועל זיך אַנטפּלעקן אינעם דאָרף, יעדער מענטש טראגט אין זיין לעבן א חלום. אמאל איז עס א חלום וועגן ליכט פון בולווארן, גערויש פון גאסן, און ביי טייל מענטשן וועגן שטילן, נידריגן, גרינעם פעלד ביי א קליין דארף-שטיבל. איך פיל אזא גלייכגעוויכט אין זיך, זעה אט די שטיין-וועגן, די ליימענע ווענט, די שווערע טויערן, קוק זיך צו צו דעם מעטשעט, צו דעם פארבן-שפיל פון ליים-ערד זילבערגראָזן, בלויע קאַלעכווענט, צום האַרטן פּאַלמעגרין, צום ברוין פֿון פֿאַרלאָזנקייט, און איבער דעם אַלעם, דאָס מילדע, גוטע, דורכזעעוודיקע בלוי פֿון הימל. זיי זענען געקומען אין לאַנד אַריין, ווײַל ביידע האָבן געוואָלט פֿונעם נעכטן אַוועקגיין. דאָס דאָרף האָט זײ אַרײַנגעפֿירט אין אַן אומבאַקאַנטער װעלט. אַרבעט האָט ער באַקומען אין אַן אַרכיטעקטן-ביוראָ. כאָטש נישט קײן שטענדיקע אַרבעט, האָט ער דאָך פֿאַרדינט אױף זײַן חיונה. דאָס דאָרף איז נישט װײַט פֿון שטאָט, אין גאַנצן אַ האַלבע שעה מיטן אױטאָ. די שטאָט האָט זײ צעטומלט, איבערגעשראָקן און מיד געמאַכט. סאַנטאַ האָט פֿאַרלױרן איר זיכערקײט אין זיך. איר איז דאָרטן אַלץ פֿרעמד געװען, און אין די ערשטע טעג האָט זי זיך גוט געפֿילט אין דעם אײנזאַמען הױז. דערנאָך האָט זי זיך אָנגעהױבן צו שרעקן. צוערשט איז עס געװען צו דעם שאַקאַלן-געװײן. דערנאָך איז זי איבערגעװעקט געװאָרן אין די נעכט פֿון אַ פֿױגל-געשרײ. עס האָבן זי געשראָקן די פֿלעדערמײַז און אַלערלײ נאַכט-שאָטנס, מיט װעלכע עס איז פֿול געװען דאָס אַלטע אַראַבישע דאָרף. זי האָט מורא געהאַט פֿאַרבײַצוגײן דעם טונקל-פֿאַרצװײַגטן סיקאַמור, אַזאַ מעכטיקער בױם מיט אַזױ פֿיל שאָטנס אין די צװײַגן. דער פּחד פֿון די פֿאַרגאַנגענע יאָרן אירע האָט זיך פֿאַרהױלן אין די פֿלעכט-קוסטעס און גרױלט פֿון דאָרטן אַרױס אין די אימהדיקע נעכט. צוערשט האָט זי געלאַכט פֿון אָט די שװאַכקײטן אירע, דערנאָך האָט זי געשװיגן און אײַנגעהערט זיך אין יעדן שאָרך, מען הערט טריט אין געסל. פון וואנענט קומען זיי? וואו אהין גייען זיי? ערגעץ האבן זיי זיך אנגעהויבן די דאזיגע טריט, זיי וועלן זיך דאך אפשטעלן פאר עמיצנס שוועלן. וואס ברענגן זיי מיט זיך, רו אדער אומרו? סאנטא האט אים געוועקט פון שלאף, געוועקט מיט פארדעמפטע געשרייען ווי זיי וואלטן געקומען פון טיפע ברונעמער. איצט איז אים גוט, דעם געוויקל פֿון די געסלעך, ער איז אַרויס אויף אַ פֿרײַען שטח. די ליים-הײַזלעך זענען זיך צעפֿאַלן פֿון דער טרוקעניש, וואָס האָט אָנגעהאַלטן אַזש ביז נאָוועמבער. קיינער האָט נישט פֿאַרראָכטן די שפּאַלטן מיט פֿרישן ליים אויסגעמישט מיט קעמל-מיסט. און אַז עס זענען געקומען די ערשטע רעגנס, האָבן זיך צעשאָטן די ליימיקע דעכער.

געשטופּלטע, געמאָרשטשעטע, מיט שטעכיקע װאָנצעס. זײ נישטערן אַרום אין הױף, זײ פּראַלן אױף די טױערן, װי באַלעבאַטים. זײ גײען זיכער אױף דער דאָזיקער אומבאַקאַנטער ערד, װי זײ װאָלטן דאָ געקענט יעדעס װינקל. דאָ װאױנט מען שױן, האָט סאַנטאַ געזאָגט צו עטלעכע מענטשן, װאָס האָבן זיך באַװיזן אױף דער שװעל פֿון איר שטוב. אײנער האָט אַ בליאַסק געטאָן מיט די צײן, אין די אױגן האָבן זיך באַװיזן פֿײַערן. זי האָט געװאָלט שרײַען, די מענטשן זענען אַװעק, זײ האָבן נישט געמײנט איר שלעכטס צו טאָן. שפּעטער האָט זיך סאַנטאַ נישט געקאָנט שענקן פֿאַר איר אומרו. דאָס נישט אױסגעשריגענע געשרײ איז געלעגן אױף אירע ליפּן. זי האָט עס געמוזט אױסשרײַען. אַלץ איז געװען גרײט דערצו. איצט קאָן זי זיך נישט אײַנהאַלטן, זי װעט שרײַען, װען זײ װעלן פֿאַרשװינדן פֿון זאַמדװעג. און מיט אַ מאָל איז זי אױסגעבראָכן אין אַ געשרײ, אין אַ געלעכטער. א האלב מויל האט געשריגן, אין דער זעלבער צייט האט דאס אנדערע האלבע מויל געלאכט, ווי עס וואלט געוואלט פארדעקן די אומזיסטע שרעק. סאנטא האט געוואלט זיך אליין בארואיגן דורך א שטילן ניגון וואס זי האט געצויגן, א ניגון א מאנאטאנער, ווי דער נאכקלאנג פון א באריר אין א סטרונא. טייל מאל איז א פרעמדער שטיין געבליבן אינמיטן קעמל וועג און געקוקט צו די קליינע הייזער, ער האט נישט געוואוסט צי ער זאל גיין ווייטער אדער צוריק גיין צום הויפט וועג. דער פרעמדער האט נישט געוואוסט ווי אזוי צו רופן צו די מענטשן פון דעם געסל. דער צוגאנג צו די שטובער איז געוועזן די סאברע קוסטעס, ביי בלינדע ווענט, פארריגלטע טירלעך, טא ווי אזוי וועט ער רופן צו די מענטשן. איז ער געבליבן שטיין אין שאטן פון סיקאמאר, און אן אומבאהאלפענער און טרויעריגער, ביז עס האט זיך ארויסגעריסן פון פרעמדן א קול, דאס איז געווען א רוף וואס עס שרייט אן איינזאמער מענטש אין א וואלד, אין א מדבר. אין דעם רוף איז געוועזן אי געבעט, אי פחד, אי קוראזש און ווילן צו פארטרייבן די איינזאמקייט, אי א האפענונג אז עפעס וועט זיך אפרופן אין גאט'ס וועלט, אפשר וועט עס זיין א מענטש, אפשר א הונט אדער א פויגל, נאר קיינער האט זיך נישט אפגערופן אין דעם זאמד-געסל, נישט די קאץ צווישן די קאקטוסן, נישט דער הונט וואס האט פון איינזאמקייט פארלוירן דאס הינטישע קול, קיינער נישט פון די געסל-תושבים. נאָר סאַנטאַ האָט זיך אַ בורװעסע צוגעשלײַכט צום קלײנעם פֿאַרקאַטעװעטן פֿענצטערל און פֿון אונטער דעם פֿאָרהאַנג געקוקט צום סיקאָמאָר, װוּ עס איז אַלץ געשטאַנען דער מידער פֿרעמדער מענטש. אַ גאַנצן טאָג איז באָריס אַרומגעגאַנגען אין די װיקל-געסלעך, געגאַנגען אָן שום צװעק, אַרומגעקרײַזט די לײם-חורבֿות און װידער אָנגעטראָפֿן די זעלבע שטײן-שטעגעלעך, װאָס ער האָט אױף זײ געטראָטן מיט אַ שעה צוריק. די מידקייט האט אים פארטעמט און די טעמפקייט בארואיגט. ער איז געגאנגען מיט נאכלאזיגע טריט און גארנישט געטראכט. ער האט מער נישט געזען דעם זילבער שימער פון די דערנער קרוינען, נישט די גוטע הימלען, די מילד בלויע. א טרויער, א וויסטער נישט געאנטער טרויער, האט ווי א געדיכטער נעפל א ליימיג ברוינליכער אים פארהילט.

און דערנאָך דאָס װיסטע אַראַבישע דאָרף. און די שרעק האָט דאָ אָנגענומען אַן אַנדער פֿאַרב. זי האָט די קאָליר פֿון לײמיקן ברױן. די װענט, די שטײנער, די טרױעריקע ערד, די לײמיקע דילן, די טרוקענע צװײַגן, אַן אױסגעלאָשענער ברױן. דאָס איז די פֿאַרב פֿון פֿאַרלאָזנקײט, פֿון פֿרעמדעניש, פֿון שרעק, װאָס פֿאַרטײלט זיך צװישן דעם ברױנעם אומגעװיקסן אָפּפֿאַל,

עס איז שוין פארנאכט, באלד וועט מען צינדן די נאפט לעמפ. די אייזלען זענען שוין פארמאכט אין די שטעלער, צוויי הינט זענען דורכגעלאפן פארביי דער שטיינערנער קאריטע, זיי האבן א לעק געטאן דעם טונקעלן שטיין. עמיצער האט געטייטלט צו די הרי יהודה. דארטן איז שוין יענע זייט. מען האט נישט געקאנט וויסן צו דאס איז א פראגע אדער סתם א זאג צו די אוונטיקע הימלען צו די מעטשעט שטיינער. און אפשר איז עס א ווילן איבערצורייסן דאס שווייגן און פארפירן א שמועס. דער מענטש וואס האט דאס געזאגט איז צוגעקומען נענטער און דערביי געווישט מיט א האנט דעם שטערן. דארט איז די גרעניץ. אזוי מיינט איר? ס'איז דאך ממש מיט דער האנט צו דערלאנגן. איינער א הויכער מיט לאנגע וויגנדיגע הענט האט צוגעגעבן. זיי זיצן אונז אויפן קארק. יעדעס וועגעל קענען זיי, די אראבער. און אט, פון יענע בערג, זעהט מען אלץ וואס עס טוט זיך ביי אונז. עס איז שטיל געווארען, עמיצער האט איבערגעשטעלט די פיס און געזאגט, א פארשוין האט זיך היינט ארומגעדרעהט לעבן מיין הויף, דאס הארץ האט מיר געזאגט אז עס איז אן אראבער. אזוי גאר? אן אראבער? וואס איז דער חידוש? זיי האבן דאך דא געלעבט. הע הע. דא געלעבט? און אז מיר האבן דארט געלעבט? באָריס האָט געװאָלט עפּעס זאָגן, נאָר דאָס פּלוצלינגדיקע שאָקאַלן-געשרײ פֿון װיסטן פּרדעס האָט אױפֿגעריסן די שלײפֿן. דער הױכער האָט גערעדט שטיל און פֿאַרהױלן. אױב דער פֿרעמדער איז געװען אַן אַראַבער, איז די זאַך נישט סתּם. ער האָט אַ פֿאַרמעגן באַגראָבן אין הױף בעת אַנטלױפֿן. ער װעט קומען. קענט זײ נישט. הע-הע. זײ װײסן אַלץ װאָס עס טוט זיך דאָ. אױ, װײסן זײ. די מענטשן האָבן זיך געהילט אין די מאַנטלען, פֿאַרלייגט איין פּאָל אויף דער אַנדערער און געזוכט אין די אָוונטדיקע הימלען די שטערן. איר האָט געהערט וואָס איז געשען אין ראַמלע? זיי זענען אַריין אין אַ ייִדישער שטוב און אַלעמען! דאָס האָט געטאָן דער אַמאָליקער איינוואוינער פֿון אַראַבישן הויז. זיי זענען אַליין אַוועק, די אַראַבער, איצט קומען זיי אין די נעכט, יעדעס וועגעל קענען זיי. קיינער האט גארנישט געזאגט, מען איז אוועק שווייגענדיגע. פון די הויכע ליימצוימען פאלט א שאטן, דער שאטן ברעכט זיך, איצט פילט באריס אויף דעם גומען דעם טעם פון פארלאזענקייט, אזא איבעלדיג ביטערניש ווי פון שימעלדיג ברויט. דאָרט, אױף די מלחמה-פֿעלדער, די װײַס-פֿאַרשניטע, איז דער פּחד געװען אַן אָפֿענער ביז װעטיק, ביז אױגן-בלענדעניש. דו האָסט געזען יעדעס פּינטל, דו האָסט געפֿילט די רײנקײט פֿון דער לופֿט, דעם זילבערדיק-פֿראָסטיקן הױך פֿון טױט. די הימלען זענען גוט געװען צו דיר. דו האָסט געקאָנט דעם פּחד אַנטקעגן גײן פּנים-אל-פּנים, האָסט זיך מיט אים פֿאַרמאָסטן װי אַ גלײַכער מיט גלײַכן. דו האסט דעם גורל געקוקט גלייך אין די קאלטע פראסטיגע אויגן אריין. דא איז אלץ אנדערש. שאטנס, טריקעניש, טייוולסהאר, קוסטעס, קאקטוסן, פארהוילענע שטעגן מיט פארקראמפטע צווייגן און קריכגראזן, סטייעס שאקאלן וואס אין די נעכט יאמערן זיי ווי קינדער פארבלאנקעטע, ווי פרויען אומגליקליכע, ווי זקנים שטארבעדיגע, און בייטאג שלייכן זיך די שאקאלן ארום די שאטנס

און אַז סאַנטע האָט דערהערט דעם שאַקאַלן-געװײן אין מיטן דער נאַכט, איז זי אױפֿגעשפּרונגען פֿון געלעגער. זי איז געלאָפֿן אַ באָרװעס איבערן צימער און שטײן געבליבן בײַם קלײנעם פֿאַרקראַטעװעטן פֿענצטערל. איך זע דעם פֿרעמדן, ער גײט צו אונדז! צװישן זײַנע צײן פֿינקלט די שאַרף פֿון שטאָל. די שכנטע אסתּר גײט איבערן זאַמד-געסל. נעבן סיקאמאר איז זי געבליבן שטיין. די פארווילדעטע קאץ זיצט אויף א דיקע צווייג, די קעצישע אויגן גליען פון די שאטנס ארויס. א פויגל האט פלוצלינג א געשריי געטאן און זיך אפגעריסן פון בוים, דער קאץ אויגן ברענען. אסתר האט פארבראכן די הענט און רעדט צו זיך, דאס איז א בייז גערעדעריי, א מאנאטאן, א טרוקנס. און אז זי איז אריינגעפאלן אין הייפל איז איר קול נאך בייזער געווארן. סאנטא, ווי זענט איר? אוי וויי מיר נישט געשען, אזעלכע אויגן פון די קאץ! ס'איז א שד זאג איך אינען, דאס הארץ ווערט צעריסן, ווי. דאס הארץ ווערט צעריסן, וואו מ'שטעלט א טראט טרעפסטו אלדאס בייז, נעכטן האט זיך לעבן ליאו'ס פיס דורכגעגליטשט א שלאנג מיט א זילבערנעם רוקן, דער בולגאר האט פארנאכט געכאפט א הונט, ער האט אים צוגעבינדן אין הויף, א גאנצע נאכט האט ער אפילו נישט געטון קיין ביל. מיין ליאון האט אינדערפרי דערקענט אז דאס איז נישט קיין הונט, נאר א שאקאל. סאנטא, אוי וויי, איך רעד דאך צו די ווענט, ווי זענט איר? זי האָט זיך אַלץ נישט געקענט באַרואיקן. עס איז איר גוט געוועזן בעתן רעדן. דאָס איז געווען ממש אַ נויטווענדיקייט. זי האָט אַזוי אַרום אָפּגעשטויסן פון זיך דעם פחד. זי איז פול געוואָרן פון איר אייגענעם מאָנאָטאָנעמער גערעד. און דאָס רעדן איז געווען אַן אָנהאַלט פאַר איר. עס איז איר נויטיק געווען ווי ס'אָרעמע ליכט פאַר אַ בלאָנדזשעדיקן נאַכטוואַנדערער. אז די שכנ'טע האט זיך צונויפגעטראפן אויפן שוועל מיט באריס'ן, האט זי א פאטש געטון מיט די הענט, א גוטן אויפשטאנד אויף אייך, איר שלאפט און ווייסט גארנישט? איר האט גארנישט געהערט? אסתר'ס אויגן האבן געגליעט אזוי ווי זיי וואלטן איבערגענומען דאס פייער פון די קאץ אויגן אין די סיקאמאר צווייגן, איר קול איז געווארן שטילער, פארטרויליכער. א פרעמדער איז נעכטן געשטאנען ביים פענסטער, עס איז געווען ארום צוועלף, איך האב דעם פרעמדן דערקענט לויט די שליפעס, די ברענענדיגע, אזוי ווי ביי דער ווילדער קאץ, דאס קינד שלאפט, ליאון ליגט מיד און מאט, און דא ארום פענסטער א נעפל א גרויער, און אין נעפל פייערן צוויי אויגן, איך וויל שרייען נאר עס איז מיר א שאד איבערצווועקן מיין ליאו, ער הארעוועט אזוי שווער אויפן שאסיי, און דאס קינד וועט זיך אויפוועקן מיט א געווין, קוק איך אין די שעדישע שליפעס אריין, איך מוז עפעס טון, ער וועט זיך אריינרייסן אין שטוב און אלעמען אויסשעכטן, איצט זע איך שוין נישט נאר אויגן, נאר אויך ציין, איך מוז עפעס טון, זאל ער זען אז מען שלאפט נישט, איך זוך דאס ליכט, די הענט ציטערן, כ'קען נישט אנרייבן די שוועבעלע, איר פארשטייט? שכן! זי האָט איבערגעכאַפּט דעם אָטעם און דערבײַ אַרויסגעלאָזט אַן אויסגעצויגענעם אוי-וויי. אין דער רגע האָט זיך באַוויזן סאַנטאַ. זי איז האַסטיק אַרויס פֿון פֿאַרדונקלטן צימערל. זעט אויס, אַז זי האָט זיך די גאַנצע צײַט צוגעהערט צו דער שכנטעס רייד, ווײַל זי האָט געפֿרעגט, ווי אַזוי האָט ער אויסגעזען, דער פֿרעמדער? ווער קאָן וויסן? ס'איז דאָך געווען פֿינצטער. איך האָב נאָר געזען די אויגן. און די ציין, וואָס האָבן געבלענדט? אוואדע, איך האב נישט געקאנט אנצינדן דאס ליכט, די הענט האבן מיר געציטערט, איך בין שנעל צוגעלאפן צום פענסטער, אזוי נאנט אז איך האב געמיינט אז איך פיל זיין קאלטן אטעם דורך דער טרערנדיגער שויב. איך האב אנגעהויבן זינגן, צוערשט שטיל און דערנאך העכער און העכער. דעמאלט איז דער פרעמדער אפגעטראטן אינמיטן הויף אריין, דערנאך איז ער אוועקגעשווימען פארהילט אין נעפלען. סאַנטאַ האָט זיך אָנגעשפּאַרט אין דער וואַנט און צוגעשלאָסן די אויגן. די אונטערשטע ליפּ ציטערט איר. די שכנטע אסתּר רעדט. איך האָב אַלץ געזונגען העכער און העכער ביז עס האָט זיך אויפֿגעוועקט מײַן ליאָ. ער איז אין כּעס געוואָרן און מיך אָנגעכאַפּט פֿאַר די הענט, געטרייסלט מיך פֿאַר די אַקסלען. איך האָב אָבער נישט געקאָנט זיך אײַנהאַלטן. איך האָב געזונגען אַלע לידער וואָס איך האָב נאָר געקענט פֿון די קינדער-יאָרן. ער האט מיר דערלאנגט צוויי פעטש, דעמאלט האב איך אויפגעהערט זינגן און אוועקגעלייגט זיך אויפן בעט און געוויינט. פארטאג איז מיין ליאון אוועק א בייזער צו דער ארבעט, אוי ווען מיר נישט געשען. באריס איז צוגעגאנגען צו סאנטע'ן, אנגענומען זי פאר דער האנט און אריינגעפירט אין טונקעלן צימער. זי ציטערט, די אויגן אירע זענען נאך אלץ פארשלאסן.

ער האָט געטופּעט מיט די פֿיס, געשריִען. ער האָט זי אויפֿגעהויבן פֿון בעט. אַז זי האָט אויפֿגעעפֿנט די אויגן, איז זײַן געשריי געוואָרן נאָך צאָרנדיקער. וואָס איז מיט דיר, סאַנטע? וואָס רודערט איר אויף דעם קאָפּ מיט פּוסטער שרעק? וואָס רעדט איר זיך אײַן? איך האָב מורא פֿאַר אײַערע רייד. זיי דערפֿירן אויך מיך צו משוגעת. איר זענט נישט בײַ זינען. קוקט אײַך אָן. איך האָב מורא פֿאַר אײַך. ער איז געלאָפֿן פֿון שטוב, אױפֿגעפּראַלט דאָס טירל, געלאָפֿן איבערן זאַמדגעסל. די זון איז שױן געשטאַנען הױך, די קאַקטוסן האָבן אַװעקגעלײגט די קעפּ אױפֿן זאַמד, עס איז אױסטערליש שטיל. און מיט אַ מאָל איז אים געװאָרן לײַכט און גוט. עס האָט אים באַרויִקט דער בלױער הימל, אַזאַ בלאָקײט, אָן אַ פֿלעק, איז אַרױס פֿון טרױעריקן געסל און געשטאַנען מיטן פּנים צו די באַרג-װײַטענישן. די הרי יהודה זענען אַזױ נאָענט, מען זעט דאָרטן אַפֿילו די קוסטעס, די באַרג-שפּאַלטן, די באַרג-אַראָפּהאַנגען. זײ זענען פֿון קופּער, אַזאַ אָפֿענע װעלט, אַ ליכטיקע, אַ רחבֿותדיקע. און דאָ, אין דעם זאַמד-געסל, אין דעם הױז צװישן די קאַקטוסן, איז אַלץ אַזױ אַנדערש, עס איז אַלץ אַזױ פֿרעמד. דער פּחד קומט פֿון די ליקלעך בײַ די מעטשעט. פֿון די אַלטע לײמװענט, פֿון די װיגנדיקע טירלעך אין די פֿינצטערע נעכט, פֿון די בלינדע װענט, פֿון דעם אײזל-געשרײ און שאַקאַלן-געיאָמער. נײן, עס איז אײַנרעדעניש. דאָס האָבן אים די צװײ פֿרױען פֿאַרפּלאָנטערט, פֿאַררעדט מיט מעשׂות װעגן פֿרעמדע נאַכטגײער. דאָס איז האַלוצינאַציע פֿון מידע מענטשן. עס װעט אַריבער. זײ װעלן זיך שטאַרקן אין דער ערשטער פֿאַרלאָרנקײט זײערער. סאַנטע װעט זיך שטאַרקן. די רו פון געסל וועט ווירקן אויף איר, זי וועט זיך אפגעפינען. ער איז געקומען שפעט צו דער ארבעט, דער וועג מיטן אוטא האט דאסמאל לענגער געדויערט ווי שטענדיג. אן אנגעפראפטער אוטובוס, מען איז געהאנגן אויף די טרעפ, געשטאנען אין ענגן דורכגאנג, שווייגנדיגע מענטשן, אומגעדולדיגע, יעדע פאר מינוט שטעלט זיך דער אוטובוס. אט איז אן אייזל געבליבן אינמיטן וועג און וויל זיך פון ארט נישט רירן. אט האָט זיך פֿאַרפּלאָנטערט דאָס געשפּאַן אױף אַ פֿערד. די מענטשן װיגן זיך און קוקן מיט אומצוטרױ אײנער אױפֿן אַנדערן. די אומגעדולד איז אױך נישט אָפּגעטראָטן פֿון באָריסן בעת דער אַרבעט. ער איז נישט אײַנגעזעסן אױפֿן אָרט. װיפֿל ער האָט נישט געװאָלט זיך באַרואיקן, איז עס אים נישט געלונגען. באָריס האָט געטראַכט וועגן דער נאַכט, וואָס וועט קומען, און עס איז אים גוט געוועזן בלויז פֿון געדאַנק, אַז ער וועט אין דער דאָזיקער טרויעריקער וויסטעניש פֿילן לעבן זיך דעם וואַרעמען גוף פֿון אַ פֿרוי. ער פֿילט נאָך איצט אָפּ די באַגופֿטיקייט פֿון סאַנטאַס גוף. ער שפּירט דעם הייסן, הייסן אָטעם און זײַנע הענט, וועלכע זוכן אין דער פֿינצטערניש אירע הענט. ער וועט אַרײַנאָטעמען רו אין איר. זי איז שיין. סאנטא, אזא ווייסע און פרעמדע שיינקייט, וואס פאסט זיך נישט אריין אין דעם דארן-געסל, זי געהערט צו א צווייטער וועלט, די וועלט פון צפון, א גרין געזעטיגטע פעלדער, פייכטער פלאכלאנד, בלויע וועלדער אויפן האריזאנט, שניי אין א זוניגן ווינטערטאג, גלעקל-געקלאנג פון ווייטע גאסן די גוי'אישע, דער שטורעם האָט זי אַהער פֿאַרטראָגן, און אַז באָריס האָט מיט יאָרן צוריק אַראָפּגעוואָרפֿן די סאָלדאַטסקע קליידער, איז ער געוואָרן אַן אַנדערער אין אירע אויגן. זי האָט דערזען פֿאַר זיך דאָס גרויע, דאָס אוממוטיקע פֿון די מאָרגנדיקע טעג. עס איז אָבער שוין געווען שפּעט. זי איז שוין געוועזן מיד, אין דער מידקייט אירער האָט זי אויפֿגעשלאָסן די פֿאַרפּרעסטע ליפּן פֿאַר אים, זי האָט זיך אַוועקגעשאָנקן זײַנע אָרעמס, אַזוי ווי די אָוונטדיקע זון גיט זיך איבער דעם האָריזאָנט. און ער האָט אױך איבערגענומען איר טרױער, איר שרעק, און דער טרױער און די שרעק איז אַרײַן אין אים און זיך צונױפֿגעפֿלאָכטן מיט דעם אומרו פֿון די מלחמה-יאָרן, מיט דעם װײַסן פּחד אין די שנײ-שטורעמס. סאַנטאַ אָטעמט אין אים אַרײַן די שרעק פֿון די מױערן, פֿון שטעכיקע צױמען און באַראַקן. איצט איז די שרעק דא אין איר שווייגן, אין איר שמייכלען, ער פילט עס אפ אזוי ווי מען פילט דעם געקריץ פון זאמדשטויב צווישן די ציין. דערנאך איז געקומען דאס געסל צווישן די קאקטוסן, פארוואס האט עס אים געצויגן אהער? ער איז פאר'סמ'ט פון שרעק, ער קען שוין אן דעם זיס לאקענדיגן געפיל פון פחד נישט לעבן. ער פלאָנטערט זיך אַרום ווי אַ געפאַנגענער האָז אין די ליכט-גרעניצן, וואָס עס וואַרפט אויף דער נאַכט-שאָסיי דער לויפנדיקער אויטאָ. ער קאָן פון דעם ליכט-גבול נישט אַרויס, און די רעדער פון אויטאָ דערנענטערן זיך און וואָס זיי ווערן נענטער, אַלץ שמעלער די גרעניץ, און אָט פאַלט ער אונטער די רעדער אַ צעשמעטערטער.

טירן עפֿענען זיך, נעפּל, טשאַד, סילועטן פֿון דרימלדיקע, אַ שװײסיק פּנים מיט אָנגעשװאָלענע זעקלעך אונטער די אױגן, אַ טאָפּל קינבאַק און טאָפּל אױגן, פֿיר אױגן. ער װעט אַװעק, ער װעט אַנטלױפֿן פֿון דאַנען. די מידקײט איז אים גובֿר. איצט איז גוט. געקלאַנג פֿון כּוסות, שיכּורע נעפּלען, וויגנדיקע הייזער און גוטע מענטשן, אַלע בייגן זיך פאַר אים און זענען פול מיט מיטלייד. ער און סאַנטאַ האָבן מורא נישט אַזוי פאַר דער פרעמדעניש, ווי פאַר דעם חלל, אין וועלכן זיי וועלן אַריינגעשליידערט ווערן. דאָס וועט זיין דער חלל פון אַן אויסגעטריקענטער פאַרלאָזענעם ברונעם. דאס איז אפשר געווען די סיבה וואס ביידע האבן אויסגעמיטן די שטאט, און ווי נאר מען האט זיי אנגעוויזן אן ארט אין פוסטן אראבישן דארף, האבן זיי אויסגעקליבן א זייטיג הויז, פארצוימט מיט הויכע אומהיימליכן קאקטוס קוסט. באריס האט געארבעט איבער פלענער פון וואוינהייזער, גרויסע פיר-שטאקיגע ליכטיגע הייזער, מיט זיילן, מיט גרויסע באלקאנען און טעראסעס, דאס זענען געווען הייזער פלענער מיט גלייכע ווענט, קאנטיגע, מיט פלאכע דעכער. די ראלן פאפיר זענען צעשניטן געווען פון אפענע ליניעס, ווירעדיגע. זיי האבן זיך געשלאסן ביי די ראנדן, געקרייצט זיך און געשאפן א נעץ פון קוואדראטן, פון זיילן. די ליניעס זענען געפאלן אזוי קלאר און אפן ווי די שטראלן פון די זון, און וואס גלייכער און זיכערער ס'האט זיך באוואויגן זיין האנט אויף דעם פלאניר-פאפיר, אלס פארפלאנטערטער זענען געווארן זיינע מחשבות. ער האט זיך געצאפלט אין אן אנמאכט פון וועלכער ער האט זיך נישט געקענט באפרייען. דער איינציגער אנהאלט איז פאר אים געוועזן סאנטא. אויך זי איז פארפלאנטערט געוועזן אין זעלביגן טונקעלן געקנויל. און דא איז נאך געקומען די שכנ'טע אסתר מיט אירע שגעונ'דיגע רייד, ער וועט אוועק פון געסל, דאס דאזיגע פארלאזטע אראבישע דארף איז גוט פאר די אייזל טרייבער, פאר די טונקעלע פארשוינען וואס נישטערן ארום אין די הויפן, זאמעלן דאס אלטע אייזן, צעשרויפן די וואסער רערן, און אין די נעכט טרייבן זיי אייזלען צו די שטאלן, צו די וואדעס. דערנאך

און צווישן דעם אָנלויף פֿון מענטשן פּלאָנטערן זיך אַרום די דערשלאָגענע ייִדן פֿון די וואָלינער שטעטלעך, בעלי-מלאָכות, וואָס לאָזן זיך צו די דרום-ראַנדן פֿון תּל-אָבֿיבֿ און האָרעוון אין די קליינע, טונקעלע, אָרעמע וואַרשטאַטלעך פֿון סטאָליער און שוסטער. זייער חלום איז צו קאָנען עפֿענען זיך אַ סאָדע-וואַסער-געוועלבל.

הינט, היימלאָזע, אייזלען הינקענדיקע און שאָטנס, װאָס האָבן זיך אָפּגעריסן פון אומגליקלעכע מענטשן. זיי זיינען דורכזעעװדיק, די שאָטנס, אזוי װי שפּינװעבס, און דאָך קאָן זיי דער װינט נישט אװעקטראָגן צוזאמען מיט די װאָלקנס צום ים. סוף פון זייט איינס, המשך אויף זייט צוויי.